פרשת שלח איז לכאורה די סיפור פון די מרגלים, ס'איז א גרויסע חטא געווען, נישט סתם א חטא נאר איינע פון די מרכז'דיגע, פון די צענטראלע חטאים וואס איז געווען אין דור המדבר, וואס ארום דעם דרייט זיך גאנץ ספר במדבר, די גאנצע זאך וואס די דור המדבר איז נישט געגאנגען אין ארץ ישראל האט צוטון מיט די חטא המרגלים. לכאורה א זייער א שווערע טרויעריגע פרשה, האט זיך געדארפט ליינען תשעה באב, און דעמאלטס זענען די מרגלים טאקע צוריק געקומען, אתם מכעיסים בכיה של חינם. ביז דערווייל איז נאך נישט תשעה באב, און ווי אונז רעדן די לעצטע וואכן, מען דארף אביסל פארשטיין די פרשיות די וואכן, וואס אין דעם ליינט מען די פרשיות ווי א המשך פון די זמן. קבלת התורה וואס איז געווען שבועות און ס'גייט ווייטער מ'טראכט זיך פון די גרעסטע זמנים וואס קומען קומט ראש השנה די גאנצע סדר פון חודש אלול און די הכנה אויף דעם און אוודאי אינמיטן איז דא א פשט אויף דעם וואס איז תשעה באב וואס טאקע אוודאי איינע פון די זאכן וואס געשעהן איינע פון די מ'קען זאגן די פירוש די נישט די גלות'דיגע פירוש אויף די פרשיות איז טאקע אז ס'גייט און. עס רעדט זיך וועגן די חטאים און די שרשים. דאס איז אין אנדערע ווערטער איז דא איין פשט, איין פשט איז אז ס'איז דא א חטא. דאס איז איין איין סארט מהלך, איין סארט פירוש אויף די תורה. ס'דא נאך א סארט פירוש וואס ווער ס'לערנט חסידישע ספרים, ספרי מחשבה זענען עוסק אסאך אין די סארט פירוש, וואס איז אפשר געבויט אויף דעם ענין פון די חטא אבער ס'איז געבויט אריינצוגיין אין דעם אין אביסל א אנדערע וועג מ'קען זאגן א אנדערע סטייל, אסאך זענען עוסק מ'קען זיין מעיין וואס איז געווען די חטא אדער אמאל זאגט מען וואס איז געווען די טעות פון די מרגלים וואס איז געווען די טעות פון קרח וואס איז געווען די טעות פון מרים און אזוי ווייטער אלע אנדערע חטאים. וואס די וועג איז, ס'איז נישט נאר נישט אזוי שטארק עס צו לערנען ווי א היסטארישע מעשה, מ'איז געווען אין די מדבר, פארוואס איז מען נישט ארויס פון די מדבר, איז וועגן די חטא, נאר מען וויל עס לערנען מער, אביסל מער, מ'קען זאגן אביסל ווייניגער גלות'דיג, יא, אביסל מער באופן נצחי, אביסל מער פארשטיין די געדאנק, און מען קען זאגן אז ס'איז א דרך רמז, דרך דרש, מען לערנט די געדאנק וואסארא סארט, און ס'איז אסאך מאל געבויט אסאך מאל האט עס גייט עס מיט די סארט הנחה אז אוואדע אין תורה רעדט נישט סתם אז איינער דער אייבישטער האט געזאגט און מען האט נישט געפאלגט עס און דאס איז נישט קיין חטא דאס איז נישט קיין מעשה וואס איז ראוי צו פון דעם קען מען מאכן א פרשה פון דער תורה ווי די פוילישע די פוילישע רעבעס זאגן אז פון אונזערע חטאים פון אונזערע מצוות ווערט גארנישט פון זייערע חטאים איז געווארן גאנצע פרשיות אין דער תורה אין אנדערע ווערטער איז די הנחה מ'קען אוודאי מחולק זיין מיט די הנחה על פי פשט, אבער על פי דרש, על פי עבודה, איז די הנחה אז אויב מ'רעדט אין די תורה פון א זאך רעדט זיך עס נישט סתם פון עפעס א סתם א שטות, עס איז דא אין דעם צוויי צדדים באמת, אין אנדערע ווערטער מ'דארף פארשטיין, מ'דארף פארשטיין וויאזוי אין אונזערע עבודה, וויאזוי אין אונזער וועלט, איז דא די חטא המרגלים, איז דא די טעות המרגלים, עס איז לכאורה דא א מקום פאר דעם, און וואס איז די וועג ארויס, דאס איז דאך א צווייטע וועג, א צווייטע מהלך וויאזוי מ'לערנט די אלע פרשיות און אסאך מאל גייען אונז מיט די מהלך און איז עס מסביר מער מער ברייטער מער טיפער כ'האב געלערנט פאריאר מער אויף די מהלך צו מסביר זיין אז ווען עס איז דא א חטא איז די טייטש אז כנראה עס וואלט נישט געדארפט זיין אבער עס איז אלעמאל די חטאים פון וואס די תורה רעדט און באמת אונזערע חטאים אויך איז פשט אז ס'איז דא א פראבלעם, מען האט נישט געטראפן קיין סעלושען פאר די פראבלעם, און עס הייסט עס איז געווען א חטא, אבער בעצם, אזוי ווי מען פרעגט פארוואס האט מען געדארפט שיקן די מרגלים בכלל, זעט אויס דא עפעס א קושיא, ס'איז עפעס געווען א פראבלעם, ס'איז נישט געווען אזוי פשוט צו אנקומען פון די מדבר אין ארץ ישראל, מען האט געדארפט טרעפן א עצה, דאס האט מען נישט געטראפן קיין עצה איז טאקע געגאנגען אין די ראנג וועג, ס'איז נישט אויסגעארבעט, אבער ס'איז נישט, ס'איז נישט געווען גרינג, מען דארף פארשטיין די קאמפלעקסיטי פון די וועלט, מען דארף פארשטיין אז. די חסרונות, די פראבלעמען זענען אלעמאל געווען, און ווער ס'האט פארשטאנען האט געוואוסט אז זענען געווען, דארף נאר, ס'וואלט נאר געדארפט אפשר זיין א וועג ארויס, מ'האט נישט געטראפן די וועג ארויס, און אזוי פארשטייט מען אסאך פרשיות, מ'קען פארשטיין ווי אזוי צו נוצן אזעלכע פרשיות הלכה למעשה. היינט איז מיר געקומען א נייע, נייע וועג אפשר, א דריטע וועג, וואס מ'קען ליינען די אלע פרשיות, און מ'קען עס ליינען אינגאנצן אין א עולם החירות, אינגאנצן אין א עולם פון גאולה. וויאזוי קען מען טון אזא זאך? אפשר דער בדרך סוד, אפשר בדרך רמז, יותר רחוק, נישט דא, נישט געקומען אין די שיעור, לא באתי, לא באתי לפרש פשוטו של מקרא, נישט געקומען דא מפרש זיין פשט, געקומען דא מפרש זיין סוד. איז דא א וועג לפחות עס ארויסצונעמען פון די אלע סארט פרשות אפילו פון די שווערסטע פרשות אפילו פון די פרשות פון חטא אפילו די פרשה פון עונש איז דא א וועג עס בכלל צו טייטשן אין א גאנץ אנדערע אין א גאנץ אנדערע וועג און זיך לערנען פון דעם ממש דרכי התורה די תורה אליינס עס איז אפשר א פרט אין דעם וואס מען זאגט אז פון די חטאים איז תורה אין אנדערע ווערטער אסאך מאל זאגן די תורה איז די תורה פון די חטא אזוי וואס ס'קען די צווייטע פשט מ'זאגט מ'קען זעהן וואסערע חסרון איז דא וואס וואלט מען געדארפט פארעכטן אפשר וויאזוי גייט מען עס פארעכטן אבער וואסערע תיקונים זענען דא פאר דעם און אזוי ווייטער דאס איז תורת החטאים איז דא דאס אן די חטא דאס איז צו זאגן דאס נאר בתור תורה נאר בתור די תורה עצמה נאר בתור ווי מ'זאגט ויאמר ה' סלחתי כדבריך דאס איז די מתן תורה פון לוחות שניות מ'רעדט יום כיפור זאגט מען די פסוק און ס'שטייט טאקע אין די וואך ביי די מרגלים שוין

און וואס פרעגט זיך א קשיא, וואס הייסט די אייבערשטע האט געשריבען א תורה אדער געלערנט א תורה וואס שטייט דארט אז ס'גייט זיין מרגלים, וואס הייסט אזוי אזוי איז וואס וואס גייט דא פאר, אוודאי קען מען אריין גיין אין גאנצע תורות פון ידיעה און בחירה און זאכן אבער נאך א וועג וואס מען קען זאגן אז אין הכי נמי די פרשה האט א פשט וואס וואלט געווען אמת אפילו ווען די מרגלים וואלטן נישט געזינדיגט, און מען קען היינט, נישט נאר איז דא א טעארעטיש אזא פשט, מען קען היינט לערנען די פשט וואס וואלט געווען אמת אפילו ווען די מרגלים וואלטן נישט געזינדיגט. כדרכי וויל איך דאס ווייזן אין די פשוט פשט הגמור זיך זאגן וויאזוי מ'קען זען זען יא אין פשוטו של מקרא די די נקודה אז ס'איז דא א פשט פון די תורה פשוט פשט פון פרשת שלח וואס וואלט געווען אמת וואס איז אמת ללא קשר צו ס'איז געווען א חטא, קען מען דאס דאך זען ממש פון די התחלת הפרשה. לערנט דאך אז משה רבינו, לפחות לפי די וועג וואס שטייט אין ספר במדבר טאקע איז אז משה רבינו האט געמאכט א מצוה, ס'איז נישט נאר משה רבינו, נאר דער אייבערשטער אליינס וידבר ה' אל משה שלח לך אנשים, ס'איז דא א מצוות שילוח מרגלים, ממש א מצוה מן התורה, וידבר ה' אל משה לאמור, יא, מצוה לשעה ומצוה לדורות, אבער א מצוה, און מ'זאגט שלח לך אנשים, ווי רשי לערנט שלח לך. לדעתך, איז כאילו ס'איז נישט קיין מצוה, ס'איז עפעס א וועג ארויס, אבער דאס איז אוודאי א מדרש, און אויב שוין מדרש, קען מען דאך שוין מאכן א פארקערטע מדרש, אזוי ווי מען לערנט ביי לך לך, זאגט דער מדרש, זאגט רשי, לך לך להנאתך ולטובתך, לטובת נפשך, אדער ס'איז דא אזא חסידישע טייטש ווי מ'זאגט לך לך גיי צו דיך אליינס, אזוי שטייט עס שוין אין זוהר, מיט אנדערע ווערטער מצד עצם נפשך ומצד עצם דעתך גיי צו דיין דעת, דאס וועסטו אנקומען צו דיין דעת, דאס איז א אנדערע וועג פון זאגן א מצוה, א דעת משה. איז דאך טייטש אז דא איז דא ממש א מצוה, ס'איז דא א מצוה מדאורייתא, א מצוה מפי הגבורה, שלח לך אנשים. און אזוי ווי אלע מצוות קען דאך נישט זיין אז די מצוה איז א מצוה בדיעבד. נאכדעם ווייטער זעט מען אז ס'דא אזוי ווי מ'קען עס רופן ממש דעת משה אדער תורה שבעל פה, וואס משה רבינו געבט א גאנצע לאנגע הדרכה, ס'דא אסאך הלכות אין די מצוה, אין די מצוה פון שלח לך אנשים איז דא אפאר פסוקים פון הלכות, ויאמר אליהם עלו זה בנגב וראיתם את ההר, ועליתם את ההר וראיתם את הארץ מה היא, ומה הארץ. ומה הארץ, היש בה עץ אם אין והתחזקתם, א גאנצע רשימה, מען וואלט געקענט מאכן אפשר א ליסט פונקטליך וויפיל זאכן ער האט זיי אנגעזאגט, סאיז דאס הלכות מצוות שילוח מרגלים, און די מרגלים האבן מקיים געווען די מצוות, אפשר נישט כהוגן, אפשר איז פון די קיום וואס מ'האט עס נישט ריכטיג מקיים געווען, נישט ריכטיג פארשטאנען וואס מ'האט זיי געזאגט, פון דעם איז ארויסגעקומען די וואס איז געווען די חטא, אבער לפחות איז דאך דא א פירוש, מוז דאך זיין, אויב א מצוה איז א וועג פון זאגן עס לכתחילה, און ס'איז שווער צו לערנען דא אז משה רבינו טאקע האט זיך טועה געווען און געזינדיגט אפילו על פי פשט, דווקא על פי פשט איז שווער דאס צו זאגן, מוז זאגן אז ס'איז דא דא א וועג וואס מ'זאל עס קענען טון ריכטיג, איז דאך די טייטש אז ס'איז דא א וועג צו ליינען די גאנצע פרשה, לפחות די גאנצע ענין פון שילוח מרגלים אלס א ממש א מצוה מן התורה, א וועג, א דרך אין עבודת השם, א דרך אין, מ'קען זאגן מער אין השגת התורה. וואס מיין איך מיט דעם? אז מ'זאגט שלח לך לדעתך זאגט רש"י דעת משה איז דאך דעת תורה מ'זאגט היינט אז אבער דעת תורה אבער די אריגינעלע דעת תורה איז דאך אוודאי די דעת פון משה רבינו יעדער איינער ווייסט משה רבינו איז געווען מכוון צו ספירת הדעת די דעת פון די תורה דאס איז ממש די נשמה פון משה רבינו דאס טייטש אויכעט להנאתך ולטובתך לדעתך דעת משה הייסט דאך דעת התורה, די השגת התורה. און באמת אזוי ווי אונז לערנען אז משה רבינו איז ארויף געגאנגען אין בארג און עולה געווען ועליתם, ועליתם את ההר, ס'איז עולה געווען פאר א יאר, יא, דא האלט מען די צווייטע יאר פון די מדבר, די ערשטע יאר אין די מדבר איז געווען די יאר פון שבועות אליינס, פון מתן תורה. און יענע יאר איז משה נאכדעם ארויפגעגאנגען פאר וויפיל טעג? פאר פערציג טעג איז ער געגאנגען לערנען די תורה, ויהי שם עם ה' ארבעים יום וארבעים לילה לחם לא אכל ומים לא שתה, דארט האט ער געלערנט די תורה פון כביכול דארט האט ער משיג געווען די דעת משה. ומשה רבינו בעצם דא זאגט פאר די מרגלים, עטס זאלטס גיין. עטס זאלטס גיין אויכעט, נישט אזוי ווי איך בין געגאנגען אין א בארג, נאר אין א אנדערע בארג, אין ארץ ישראל, עטס זאלטס גיין משיג זיין די תורה, עטס זאלטס גיין פארשטיין, פערציג טעג, ארבעים יום פון לערנען, ארבעים יום אזוי ווי ארבעים יום פון צורת הוולד, ארבעים יום איז א תקופה פון לימוד התורה, עטס זאלטס גיין און לערנען די תורה אזוי ווי מען דארף לערנען די תורה פון ארץ ישראל. און ער זאגט זיי אן א גאנצע ליסט פון וועגן פון דרכי לימוד התורה פון ווי אזוי פונקטליך מען קען זען הארץ מה היא והעם היושב עליה והערים אשר יושב בהן און אזוי ווייטער און קען מען דאך לערנען מוז מען דאך לערנען די אלע זאכן אלס סודות התורה אלס וועגן פון השגת סודות התורה אלס וועגן פון פארשטיין די סודות התורה און אוודאי די מרגלים מצד התיקון, ווען ס'איז דא א עולם התיקון ווען מ'רעדט נישט פון די חטא המרגלים רעדט מען פון וואס פאר א דברי תורה וואס פאר א השגות התורה האבן די מרגלים באקומען פון די פערציג טעג וואס זיי זענען געגאנגען לתור את הארץ.

עס איז א חודש דאך די דריטע די אנדערע ארבעים יום פון משה רבינו וואס איז געגאנגען בריצוי נאך א סארט השגת התורה השגת התורה פון לוחות שניות און זיכער מצד די אלע דרכי השגת התורה אז עס איז דא השגת התורה פון פערציג טעג מיטלסטיגע טעג פון משה פערציג איז די ערשטע טעג די דריטע פערציג טעג איז דא אויך די פערציג טעג פון מרגלים וואס מען דארף קענען זיך מחבר זיין מען דארף קענען אריינגיין אין די פערציג טעג של התיקון די פערציג טעג של המרגלים ווען ס'וואלט געווען בקדושה ווען ס'איז ווי ס'איז בקדושה וואס שטייט דאך א פרשה אין די תורה אויף דאס. יעצט אז אונז זענען אנגעקומען צו פארשטיין אז דאס איז א וועג פון השגת התורה קען מען אויכעט אנהייבן צו פארשטיין צוריק גיין צו אונזער אלטע סוגיא וואס אונז לערנען דא כסדר. וואס זענען די ריכטיגע וועגן פון לערנען תורה? וואס זענען די אפשענס? וואס זענען די אפשרויות? וואס זענען די מעגליכקייטן וואס ס'עפנט אונז אויס? עפנט אונז אויף פון אונז לערנען די וועלט, אונז טראכטן די וועלט אין א אופן פון לימוד התורה, און ווי איז טאקע די וועג? ס'איז דא טאקע א וועג וויאזוי עס צו טון אומריכטיג? ס'איז דאך דא א, ס'איז דא אזא זאך פון עס טון אומריכטיג? און די זוהר הקדוש איז עומד זייער שטארק אויף די שאלה. היש בה עץ אם אין שוין די גמרא האט שוין געפרעגט וואס א מין שאלה איז דאס אזוי פרעגט ער שארף וואס א מין שאלה איז דאס היש בה עץ אם אין זייער א מאדנע שאלה מילא אלע אנדערע שאלות קען מען נאך אריינלערנען אפשר מ'דארף וויסן צו מאכן א מלחמה מ'דארף וויסן און די אלע שאלות אויב דאס איז דא דארט ביימער, איך מיין א שאלה איז דאס א פלאץ, בכלל איז דא עפעס א, איז דען דא עפעס א פלאץ וואס האט נישט קיין ביימער? ס'שטייט דאך בפירוש ארץ חיטה ושעורה, דאס איז דאך זאכן וואס וואקסן אויף ביימער, וואס איז די גרויסע היש בה עץ? אין אנדערע ווערטער קען מען זאגן אז ער האט געוואלט ווייזן טאקע והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ פון די ביימער וואס זיי האבן טאקע געברענגט פון די ביכורי ענבים וואס אפשר הייסט אויך א עץ. אבער שוין די גמרא, זייער אינטערעסאנט. האט צוגעשטעלט היש בה עץ אם אין, זאגט רבא אין מסכת בבא בתרא אין די סוגיא פון איוב, איש היה מארץ עוץ, היינו דכתיב היש בה עץ אם אין, דאס הייסט ער וויל לערנען אז מען האט געפרעגט די מרגלים ער זאל גיין צו איוב וואס איז פון עוץ, די גמרא פרעגט שייכות עוץ מיט עץ, עוץ מיט עץ זענען דאך לכאורה צוויי אנדערע אנדערע פלעצער אנדערע זאכן זאגט גמרא יא מיין מיין נישט דעס מיינט איז א מענטש וואס איז אריכות האט אריכות ימים כעץ ומגין על דורו כעץ איז אין אנדערע ווערטער האבן אונז דא דריי אנדערע וועגן ווי אזוי עץ האט צו טון מיט א צדיק אדער ספעציעל די צדיק וואס הייסט איוב איינס עץ איז עפעס גימטריא עוץ עץ איז די זעלבע ענין פון עוץ. וואס אויף דעם פרעגט לכאורה די גמרא א קשיא, אויב מען קען אריין קלערן אין דעם וואס וואס ער קומט אויס למסקנא וואס וואס ער טראכט פון דעם למעשה. צווייטע זאך איז טאקע אז א צדיק אז א אזוי ווי צדיק כתמר יפרח, א צדיק ווערט נמשל כעץ און די משל איז מסביר דארט אז מען זעט אלעמאל בפרח רשעים כמו עשב, און צדיק כתמר יפרח, ס'הייסט ס'דא צוויי זאכן אויף די וועלט, מ'האט גערעדט וועגן דעם אביסל אין שבועות. עשב דאס איז אזוי ווי תבואת הארץ, עשב דאס איז די מדריגה פון די, קענסט רופן די מדריגה פון די מלכות, אדער מדריגה פון גראז, און גראז איז אזוי ווי אזוי ווי עס שטייט אין תהלים כסדר כחציר יבש כחציר יבש כעשב, גראז איז א זאך וואס וואקסט א טאג און מארגען איז עס אויס, זייער א אומסטאבילע זאך, ס'האט נישט קיין קיום.

די סארט אמת, נישט דארף מען איינס זיין דאס איז אייגנטליך די סארט אמת, דארף מען אנקומען, די סארט אמת וואס די צדיקים קומען אן איז א סארט אמת וואס וואקסט ווי א בוים, וואס שטייט ווי א בוים, וואס האט א קיום ווי א בוים, וואס האט אריכות ימים ווי א בוים, ס'איז נישט א סארט אמת פון א גראז וואס ס'וואקסט היינט און מארגן איז עס נישט דא אדער אפילו אזוי ווי תבואת, תבואת הארץ שטייט נישט, והתחזקתם ולקחתם מתבואת הארץ, זייער וויכטיג צו באמערקן, האבן געלערנט ס'דא ואכלתם מתבואת הארץ, דאס איז לכאורה די ערשטע פלאץ וואס די זמן פון פסח וואס מען קומט אריין ארץ ישראל אז מ'איז אריינקומען טאקע בזמן יהושע בן נון, ווי מען האט געסן פון די תבואת הארץ, דא די מרגלים זענען נישט געגאנגען טשעקן די תבואת הארץ, זיי זענען געגאנגען, אפשר דאס מיינט השמנה היא אם רזה, אבער זיי האבן נישט געגאנגען בעיקר טשעקן די תבואת הארץ, זיי זענען געגאנגען אביסל שפעטער טאקע אין די סיזען, נאך שבועות, בזמן ביכורי ענבים, זיי זענען געגאנגען טשעקן די עץ הארץ, אנדערע ווערטער תבואת הארץ ווייסן זיי אפשר אז ס'איז דא אבער עץ דאס איז נאך א גרויסע שאלה צו ס'איז דא, דאס דארף מען מעיין זיין. און דאס איז די אידעאל, דאס איז די איידיע פון די צדיק, די וואס ער איז אריכות ימיו כעץ, אזוי ווי איש היה בארץ עוץ, ער לעבט אין די שטאט עוץ, ער לעבט אין די עולם העץ, נישט אין די עולם העשב, נישט כי הוכה כעשב ויבש, ער לעבט נישט אין די עולם העשב, ער לעבט אין די עולם העץ. דאס איז איין, די צווייטע פשט פון עץ, עץ, עץ. די דריטע פשט איז. אז שמגין על דורו כעץ, דאס הייסט א עץ האט נאך א תכונה וואס א עשב האט נישט, א עשב וואקסט פאר זיך, דאס איז די גאנצע זאך, ס'איז אסאך עשב אפשר אבער נישט, האט נישט קיין שאטן, א צדיק האט א שאטן, אשר אמרנו בצלו נחיה. צדיק קען מגין זיין על דורו, דאס איז זייער א, נאך א זייער אינטערעסאנטע דימוי, מ'דארף מעיין זיין גוט אין די שורש פון די סארט זאך, וואס איז די חילוק פון א צדיק, די סארט אמת, די סארט צדיק וואס אונז זוכן דא, איז נישט אזוי ווי א גראז, ער איז אזוי ווי א בוים, און ער איז אזוי ווי א בוים וואס האט שאטן, און ער וואלט געקענט זיין גוט פאר זיך, וואלט געקענט זיין אזא צדיק'ל אין פעלץ ווי מ'זאגט, ס'איז אזוי ווי א גראז, דעמאלטס איז עס נישט ווערט, מארגן איז ער נישט דא. א עץ, אזא סארט צדיק, אזא סארט וואס איז מגין על דורו בזכותו, יא ער קען אלע ארום אים, ער האט אזא סארט קביעות, מ'קען זאגן מ'קען עס רופן א ווערטיקעל קביעות, האט א קביעות בזמן, באריכות ימים, האט אויך די רוחב ימים, האט אויך א ברייטקייט, און אלע ארום אים, ער האט אזא סארט כח עמידה, ער האט אזא סארט כשתקוה, ער האט אזא סארט זעלבסשטענדיגקייט, ער שטייט, און מ'קען זיך אויך אנלאנען אויף אים, מ'קען אויך נוצן זיינע בלעטער, צו שטייען אין די שאטן פון אים, דאס איז א סארט צדיק, וואס ער איז מגין על דורו כעץ, און דאס איז געווען די שאלה פון רבא פון פון משה רבינו היש בה עץ אם אין. יעצט איז אונז קומען אביסל פערדער אין לעוועל פון דעם וואס דעם אפשר קען מען מיישב זיין די עץ עץ פראבלעם. וואס מ'קען אויך ווייטער רעדן מצד הפשט, ס'איז לויט ווי רש"י לערנט לכאורה אין די גמרא מיינט עס אז מ'זוכט אז ס'זאל נישט זיין קיין אייץ, אזוי ווי מ'זאגט טאקע אזוי ווי כלב האט געזאגט סר צלם מעליהם, ס'הייסט די גוים האבן נישט קיין צל, זיי האבן נישט קיין עץ וואס מאכט א צל, זיי האבן נישט לפחות די סארט עץ וואס זיי קען מגין זיין על דורו, ממילא האט מען נישט וואס מורא צו האבן. ס'איז למעשה זייער א מאדנע פשט ווייל ס'איז היפך הפשט בפשטות, עץ איז א חלק פון די גוטע זאכן וואס משה רבינו זוכט אז ס'זאל זיין, עץ איז אוודאי א חלק פון די טוב, ווייל יש בה עץ איז די גוטע צד אם אין איז די שלעכטע צד, דא קומט אויס אז אם אין איז דווקא דאס וואס מ'וויל אנקומען, ס'איז סתם מאדנע. וויאזוי מ'קען מהפך זיין די פשט, און בכלל איז מאדנע מ'זאל זוכן אז ס'זאל שטארבן די צדיקים, וואס איז שלעכט אז ס'איז דא א צדיק, כ'מיין, אפשר וועט זיך קענען לערנען פון די צדיק אויך, ס'איז א שלעכטע זאך, ס'איז דא נאך א צדיק, ס'טאר נאר זיין איין צדיק אויף די וועלט, זייער א מאדנע זאך צו זאגן אז די שבח איז טאקע מ'זאל זוכן אז ס'זאל נישט זיין קיין איד'ס. כאילו, כאילו ס'קומט אויס אז די מרגלים זענען צוריק געקומען זאגן אז ס'איז דא א עץ האט מען זיך געוויינט, ביז כלב האט געזאגט ניין ס'איז נישטא קיין עץ, סר צלם, ס'איז זייער מאדנע וועג צו לערנען א פרשה. און באמת אויב מען טראכט אויף די פרשה פון א וועג פון לימוד התורה איז עס זיכער נישט קיין וועג פון לערנען. ס'איז זיכער אז משה רבינו זוכט יא עס זאל זיין א עץ, נאר וואס? דאס דארף מען דאך פארשטיין אז די עץ, די מ'קען זאגן עץ החיים, תורה איז עץ חיים היא למחזיקים בה, מ'דארף וויסן צו פארשטיין קלאר וויאזוי אונז ווילן די עץ אין וועלכע אופן אונז ווילן די עץ אין וועלכע אופן אונז ווילן לימוד התורה וואס ס'קען טאקע זיין א סארט לימוד התורה וואס איז שאדט מער ווי ס'העלפט קען טאקע זיין א סארט לימוד התורה וואס וואס מ'רופט א חטא כמעט וואס מ'רופט א פגם וואס מ'רופט א לשון הרע, ווי קומט צו דעם לשון הרע? מרגלים וואס זאגן אויס לשון הרע, דאס איז אויך א סארט לימוד התורה, דאס איז אלעס א סארט לימוד התורה לשון הרע, וואס די מרגלים האבן געזאגט מרים וואס זי האט געזאגט, ותדבר אהרן מרים במשה, אויך האט געשמועסט אין לערנען, האט געשמועסט פשט אין הנהגת משה רבינו, האט געשמועסט פשט אין וואס איז דאך דברי תורה, משה רבינו איז דאך די תורה אליינס, האט געשמועסט פשט אין עפעס א ענין אין תורה. אבער דאס הייסט נישט, דאס הייסט לשון הרע, דאס הייסט נישט קיין תורה. און די מרגלים, ס'איז אויב מען וויל פארשטיין, בעצם די פגם המרגלים, אויב ס'איז דא א חטא המרגלים איז עס אויף לערנען די היש בה עץ נישט אומריכטיג, לויט די וועג ווי זיי האבן עס פארשטאנען איז טאקע האבן א עץ איז געווען איז א פראבלעם, און אין וואלט אפשר געווען ערגער אדער בעסער און אזוי ווייטער, לויט די דרך האמת איז אוודאי יש בה עץ, וואלטן זיי וואלט געדארפט קומען צוריק זאגן אז יש בה עץ און ס'איז געוואלדיג, דאס ווען זיי האבן צוריק געקומען און געזאגט אז יש בה עץ און ס'איז נישט גוט, דאס איז טאקע די פראבלעם, ווייל ס'מיינט אז זיי האבן פארשטאנען די עץ אינגאנצן אינגאנצן נישט ריכטיג. יעצט וויאזוי קען מען דאס זאגן? וויאזוי קען מען, איך וויל דא קומען אזוי צוריק מיישב זיין די דבר פלא, וויאזוי קען מען זאגן אז די זאך וואס איך וויל דא זאגן אז ס'דא אזא דרך מרגלים לימוד התורה היש בה עץ אם אין איז א דרך לימוד התורה און די זאך אליינס קען ווערן אדער ס'דא אין דעם א וועג פון חטא המרגלים, כ'מיין עס זענען דא צוויי צוויי ווערטער וואס מען קען זאגן פאר אזא זאך וואס כ'מיין נוגע למעשה, אדער זאגן אפשר די זעלבע זאך אבער זאגן צוויי אנדערע ווערטער, ביידע זענען געבויט אויף לשון הזוהר און אנדערע ספרים. די ערשטע זאך הייסט הייסט ניס די זוהר רופט עס נסיון. שפעטערדיגע ספרים רופט מען עס חקירה. יעדער איינער ווייסט אז איך בין פרא חקירה. אבער מען דארף מעיין זיין וואס מען מיינט ווען מען רעדט פון אזא חטא וואס הייסט חקירה, אדער חקירה יתירה. די לשון וואס די זוהר זאגט וואס ער ברענגט אויך דא אין די פרשה. אז ס'איז געווען א שאלה וואס די אידן האבן געפרעגט היש ה' בקרבינו אם אין. שפעט יעדע איינער ווייסט די מדרש האט געלערנט אז דאס איז געווען א חטא און כאילו געהאט א ספק צו די אייבערשטער איז מיט זיי פון דעם שטייט היש ה' בקרבינו אם אין ויבוא עמלק די זוהר הקדוש געזאגט צוויי מאל סיי אין די אין די אידרא רבה באריכות מער און דארט אויפן פלאץ אז אוודאי דאס איז א זייער א גוטע שאלה און די זוהר זאגט אז אפילו ווען מ'זאגט אם אין מיינט מען נישט אוודאי כפשוטו אין מ'מיינט א העכערע מדריגה באמת ס'דא מדריגות יש יש השם בקרבינו וואס דאס איז די מדריגה פון יש, וואס הייסט די מדריגה פון תפארת, די מדריגה פון זעיר אנפין, וואס איז די מדריגה פון תורה באופן כללי, ס'דא מדריגה וואס הייסט אין, וואס הייסט די מדריגה פון אריך אנפין, וואס הייסט אין ווייל מ'האט נישט קיין השגה אין דעם, וואס איז מער מופשט פון אלע גדרים, פון אלע הגבלות וואס אונז האבן, וואס הייסט אין, ס'איז די מדריגה וואס הייסט אין, די ספירת הכתר הייסט אין, זאגט די די זוהר ודא תאיבו ישראל למצרף בלבהון, אויף דאס האבן די אידן געהאט א תאווה קלאר צו מאכן ביי זיי אין הארץ אויב דער וואס פירט זיי ווער איז וועלכע מידה פון גאט וועלכע וועג פון ראיית אלוקית האבן זיי איז עס די יש אדער איז עס די אין פרעגט דער זוהר דארט אויב אזוי פארוואס האבן זיי נענש געווארן די לשון הזוהר ווייל דעבדי בנסיונא ולא בחביבותא. זיי האבן געזוכט די שאלה בדרך נסיון, בדרך טעסט, און נישט בדרך אהבה, נישט בדרך חביבות. ס'קען זיין אז די איינציגסטע וועג צו ריכטיג מתאר זיין די חילוק פון די צוויי זאכן איז פון א תנועה בלב, פון א עטיטוד, מער ווי א תוכן. אנדערע ווערטער מען דארף עס איז בערך אזא מענטשליכע חילוק, ס'קען איך קען קומען צו איינעם און פרעגן וואס מאכסטו, ווי גייט די פרנסה, ווי גייט די לערנען, ווי גייט די דאווענען, און דאס הייסט א חבר וואס אינטערעסירט זיך, איך ווייס איינער איז מיין חבר און עס האט א אנדערע ניגון, עס האט א אנדערע תנועה, ער איז א חבר מיינע, איך אינטערעסיר זיך, ער וויל מיך קענען, פארקערט אויב איך האב א שוועריקייט, אויב איך האב א קשיא וויל ער דאס ערשט הערן, ער וויל אפשר קען ער מיך העלפן, ס'גייט מיר נישט גוט די פרנסה, ס'גייט מיר נישט גוט די תורה, ס'גייט מיר נישט גוט די שלום בית, ער וויל הערן. די זעלבע איז ממש די זעלבע שאלה באותם די זעלבע ווערטער באותם המילים מ'קען קומען איינער און ס'וועט זיין זאגן נישט א שמועס נאר א אינטערעגעישן אין אנדערע ווערטער א חקירה אזוי מ'זאגט א חוקר נישט א רע איינער איז א איז א אינטערעגעיטער דאס איז די טייטש אויף דער זוהר'ס נוסח הייסט דאס נסיון, ער טעסט דיך אויס, אה, סא דו האסט אויך שלום בית, סא דאס, סא דו מאכסט פרנסה, סא, סא דו, סא דו לערנסט, סא דו, סא דו, איך ווייס וואס, סא דו האסט גוטע מידות, ביסט, ביסט, ביסט ברוגז, ביסט סעד, ביסט בכעס, אזא סארט מענטש, אזא סארט שאלה, אזא סארט שמועס, איז נישט קיין געשמאקער שמועס וואס קיינער האט נישט ליב צו זען, און. ווי יעדער איינער פארשטייט אז דאס איז מידות רעות, דאס איז נישט קיין וועג וויאזוי צו שמועסן מיט א מענטש, און אוודאי אויב עס איז נישט קיין וועג פון שמועסן מיט א מענטש איז עס נישט קיין וועג זיך מסיח זיין צו קיין גאט אויך נישט, ואהבת את ה' אלקיך בכל לבבך, איד דארף ליב האבן גאט, און אז ער האט ליב גאט, אנדערע ווערטער מען דארף ליב האבן די אמת, מ'האט ליב די אמת,

ער וויל דאך פארשטיין, אויב ער וועט נישט פארפרעגן די קשיא ווי זאל ער פארשטיין, ס'איז דאך לימוד התורה, מ'דארף דאך פרעגן קשיות, מ'דארף דאך קענען פארשטיין, אבער מ'דארף פרעגן די קשיות אזוי ווי א גוטע חבר פרעגט, וואס מאכט, אזוי ווי א גוטע חבר פרעגט, נו, וואס טוט זיך מיט די צרה וואס דו האסט געהאט, נישט אזוי ווי דער אינטעריגעיטער פרעגט. און די חילוק, אפשר איז עס א חילוק דק מן הדק, אבער די יסוד דערפון איז חילוק ברור מאוד, און א חילוק ברור ביותר, א ריזיגע חילוק צווישן איינער וואס ער וויל פארשטיין די תורה האט זיך ליב מיט די חכמה האט זיך ליב מיט די אמת און ער וויל עס פארשטיין און וועגן דעם וויל ער פרעגט ער טאקע די שארפסטע שאלות פרעגט ער אינטערעסירט ער זיך טאקע אין די פראבלעמען וואס זענען דא און איינער וואס זעט אויס אז ער וויל אויסטשעקן ער וויל עס ער שטייט קען איך זאגן נאך א וועג פון זאגן די חילוק איז צו ער שטייט פון אינעווייניג אדער ער שטייט פון אינדרויסן יא ער שטייט פון אינדרויסן און ער טשעקט עס אויס ער וויל וויסן יא עס איז ריכטיג אדער עס איז נישט ריכטיג. און עס איז אפשר איידל אבער איך מיין עס איז זייער קלאר, דער וואס ער זאגט למשל לאמיר זאגן איין נפקא מינה וואס קומט ארויס הלכה למעשה פון דעם, דער וואס ער וויל וויסן האט ליב צו וויסן האט ליב די אמת, אויב עפעס א זאך איז האלב אמת, קענסט זאגן אזוי אפטעמיסטיש ער קוקט אויף די האלבע געפיל אבער אין אנדערע ווערטער ער ווייסט אה געוואלדיג מען האט פארשטאנען א האלבע זאך, יעצט בלייבט די צווייטע האלב צו פארשטיין, בסדר פארשטיין א אנדערע מאל אפשר הנסתרות לשם אלוקינו אפשר דאס איז צו שווער צו פארשטיין אפשר. מוזן לערנען נאך אסאך צו קענען פארשטיין, אבער ער איז צופרידן, איינער וואס ער איז דא אויסצוטשעקן, איז דא צו צו זען, לעמוד על קנקנו, יא, ער לערנט א האלבע זאך נאכדעם איז דא א קשיא, עס ווערט אים אפגעפרעגט די גאנצע זאך, דאס איז פארשטייט זיך אויך נישט שכל'דיג, אויך נישט ראציאנאל, אויב א מענטש זאגט א האלבע, א האלבע ווארט איז גוט, אז דאס אז די צווייטע האלבע נישט גוט, פרעגט אים נישט אפ, פרעגט נישט אפ די די אמת פרעגט עס נישט אפ, אפשר דער מענטש, איך ווייס, אבער די אמת פרעגט עס נישט אפ, און פארקערט דארף מען זיך קענען זוכן, אזוי ווי איזהו חכם, איינער וואס האט ליב חכמה, איז א לומד מכל אדם, איז א לומד אפילו אז ער ווייסט אז יענער אדם האט אין אנדערע נושאים א טעות, איז וויל ער דאך, קען דאך נישט אויסלאזן, ער וויל נישט פארפאסן די אמת וואס איז דא אין דעם. איז דאך קל וחומר ווען מען לערנט תורה, מען לערנט גאט, מען לערנט געטליכקייט. אז דאס דארף זיין, מען דארף עס לערנען בחביבות, מען דארף עס נישט בנסיון, דאס איז די ערשטע יסוד, ס'איז אויך א אנדערע וועג, עס קומט אויס פון דעם, ס'איז אויך אסאך א מער פרייליכע וועג פון לערנען, פון די זאכן וואס אונז פרובירן כסדר צו עומד זיין איז אויף שמחת התורה, נישט חובת התורה, נישט מחויב צו לערנען תורה, נאר אויף די אהבת התורה, אדער שמחת התורה, אדער שמחת החשק החכמה. און די חשק חכמה איז אזאנס וואס ווערט נישט פראסטרעיטעד אז ער פארשטייט נישט עפעס, ווערט נישט פראסטרעיטעד אז ער האט א קשיא, פארקערט דאס איז חביבות, ער וויל אויסגעפינען אלעס וואס איז דא אויסגעפונען, אויב א חלק וואס איז דא אויסגעפינען וועגן די תורה איז עס קשיות אויף די תורה, וויל ער אויסגעפינען דאס אויך, פארוואס נישט, איינער האט ליב א מענטש וויל ער זאל וויסן אלעס וועגן אים, ער וויל וויסן וויפיל ער קען וויסן, וויפיל א מענטש א בן היציר אנוש קען וויסן וויל ער וויסן. אבער עס שטייט נישט בודק צו זיין, נישט קיין מנסה את השם, לא תנסון את השם כאשר נסיתם במסה, אין א וועג וואס די תכ מ די מק מ משנה און די די פסוקים רופן אלע חטאים פון דור המדבר אז זיי האבן געמאכט נסיונות, יא, אין אנדערע ווערטער זיי האבן אויסגעטשעקט גאט אביסל צופיל, און אוודאי און פון אנהייב דארף מען אויסטשעקן אז נישט צו זיין פתי יאמין לכל דבר, אבער אפילו דעמאלטס מ'דארף דאך מען וויל דאך זוכן די אמת שבכל דבר, מען וויל דאך נישט זוכן צו שטיין און זיין קלוגער, זיין אזוי א מתכבד בקלון חבירו, איך בין דער קלוגער, אסאך מאל איך זע איך מענטשן וואס זיי לערנען, ס'זעט אויס די איינציגסטע מסקנות פון די גאנצע שיעור איז אז ער איז קלוגער פון אסאך אנדערע מענטשן, שוין ביסט קלוגער וואס זאל איך טון מיט דעם? אפילו אויב ער זאגט יא איך האב געלערנט אזוי אין א פשט געזען א ענין וואס איז נישט ריכטיג האט ער לפחות אי לאו דדלית לך וואס האט אויפגענומען די חספא און געטראפן די מרגניתא יא לפחות די יענער דארף עס זאגן א שכויח פאר יענעם צו ווייזן וואס איז נישט ריכטיג ס'דאך אויך עפעס אפילו דאס איז עפעס. אדער אין אנדערע ווערטער אויב מען וויל צוריק גיין צו דעם ענין פון יש און היש השם בקרבנו אם אין, אין הייסט דאך די חלק וואס מ'איז פארשטיין ווייניגער, ס'איז דא א העכערע מדריגה וואס איז אין, אפשר קען מען האבן אמונה, אפשר קען מען זיך מתדבק זיין אין דעם, אבער ס'איז א גרויס וויכטיגע חלק. אבער אין די חלק איז דא אסאך מער וועגן טועה צו זיין. א גרויסע, איך מיין איך טראכט אמאל אז די סיבה פארוואס מען זאגט נישט אויס איין מגלין סתרי תורה, פארוואס זאגט מען עס נישט אויס פאר המון עם, פארוואס פארוואס איז דא אזא איסור, איינער טאר נישט מכסה עתיק, מ'טאר נישט מכסה זיין דברים שכיסן עתיק יומין, וואס אנדערע ווערטער עתיק הייסט דאך די אין, פארוואס פארציילט מען נישט דאס, פארוואס זאגט מען. במופלא ממך אל תחקור, פארוואס רוב מענטשן זענען נישט ראוי צו סודות התורה, די סיבה איז ווייל רוב מענטשן קענען נישט דערליידן אז ס'זאל זיין קשיות, זאלן זיך נאך אלץ ליב האבן מיט די אמת. און די פאקט פון ענינים עמוקים איז אז האבן זייער אסאך שוועריקייטן, סיי בהתחלת הלימוד זיכער, ס'דאך באמת דברים מתמיהים שמכעיסים בני אדם, ס'דא זייער טיפע זאכן, צו ארץ ישראל ועליתם, ועליתם וואס מ'דארף ארויפגיין זייער טיף זייער הויך צו קענען פארשטיין, דארף קוקן מיט א ריכטיגע אויג וראיתם את הארץ, און סיי ס'איז אפילו נאכדעם בלייבט אסאך שוועריקייטן, ס'איז דאך עוסק אין זאכן וואס זענען באמת שווער פאר מענטשן, און ווי מער מלערנט ווערט נאך שווערע זאכן. וואס מיינט נישט מען באקומט נישט קיין ריווח פון לערנען? אוודאי באקומט מען א ריווח פון לערנען, ווייל אויך פון וויסן צען קשיות, צען נייע קשיות און איין נייע חידוש, א פאזאטיווע חידוש, אפילו די קשיות אליינס איז דאך א חידוש, קען דאך לערנען וועגן ידיעת השלילה, וואס מיינט אז אפילו וויסן וואס א זאך איז נישט איז אויך א וועג פון עס וויסן, אפשר א בעסערע וועג אין א געוויסע זין, איז דאך אז די אין מיינט דאך רעדט דאך אלץ פון די גאט ווי אזוי מען קען נעמען א וועג פון ידיעת השלילה, איך רעד איך בין נישט יעצט דא מסביר וואס ס'מיינט פונקט אבער ס'דא אזא סארט מהלך. און די אלעס די סארט וועגן איז קינדער קליינע מענטשן זענען נישט זייער נישט צופרידן מיט דעם ווען מען ווייזט אים א וועלט מען ווייזט אים און עס איז אמת אויך פאר נגלה קען נישט ווייזן פאר א עם הארץ קען מען נישט ווייזן א שטיקל גמרא ווייל די שטיקל גמרא איז פול מיט קשיות פול מיט תירוצים פול מיט דוחק'ס פול מיט אפשר אהער און אפשר אהין און וואס וועט זיין מיט דעם און זאגט ער אה איך האב געמיינט אז דו האסט קלארע תורה די יא און די ניין ביז דערווייל אזויפיל קשיות וואס גייט דא פאר? א תלמיד חכם איז אזא סארט מענטש א אדם פנימי איז אזא סארט מענטש עס איז א חלק פון די צל וואס די וואס די בוים גיבט פאר מענטשן זיי ער קען דערליידן ער האט ליב ער האט זיך אזוי ליב מיט די תורה ער האט זיך אזוי ליב ס'איז א על כל פשעים תכסה אהבה סארט סיטועשן יא ער האט אזוי ליב די חכמה אז ער האט ליב די חסרונות אויך, ער וויל עס וויסן און ער ווערט נישט פארלוירן פון דעם וואס איז נישט דא, וואס איז נישט דא קיין, וואס איז דא חקירות, עס איז דא צדדים, פארקערט. און דאס, אבער די שאלה דארף מען זייער גוט וויסן ווי אזוי צו פרעגן, צו מען פרעגט עס בניסיונות אדער מען פרעגט עס בחביבותא, דאס איז די ערשטע וועג פון זאגן אז עס איז דא אזא וועג פון מרגלים אדער די וועג פון די אידן פאר די דארט ביי רפידים וואס זיי האבן געפרעגט פרעגט די שאלה בדרך של ניסיון געפרעגט איז עס איז יש אדער אין מ'דארף נישט פרעגן אזוי מ'דארף פרעגן די אנדערע ניגון מ'דארף פרעגן כ'וויל וויסן ס'איז זייער ס'איז א געוואלדיגע ענין ביידע אסאך מ'קען זעהן ס'דא פעלער מ'קען זעהן ווען מענטשן לערנען דאס איז אמת ביי די וועי סיי נגלה און סיי נסתר אין אלע ענינים ווען מענטשן לייגן אראפ אמאל א חקירה וואס ער ווייסט קלאר אז איין צד איז די נישט ריכטיגע צד אדער ער וויל ער ווייסט אז ס'איז איידיעלי איז עס נישט ריכטיג, מען דארף אויספירן פארוואס עס איז נישט ריכטיג. אבער מיטן אראפלייגן די נישט ריכטיגע צד האט ער אזא הנאה ווי מיטן אראפלייגן די ריכטיגע צד. זעט איר סיי אפילו מענטשן וואס זאגן די סארט נאמבער וואן צוויי תורות וואס כ'האב געזאגט פריער, וואס איז געווען די טעות פון תרח, וואס איז געווען די טעות פון קרח, וואס איז געווען די טעות פון מרגלים, זעסטו אז ער האט אסאך אידענטיפיצירט זיך אביסל מיט די טעות, יא עס איז אים געשמאק צו לערנען, עס איז אויך א חלק פון זיין תורה, ס'איז אים געשמאק, און אזוי איז אפילו זאכן וואס ער ווייסט קלאר אז ס'איז טאקע א טעות, ס'איז אים געשמאק, פארוואס? דאס איז אויך א חלק פון די לערנען, עס איז דאך א חלק פון די אהבת הדבר, עס איז דאך א חלק פון דעם, עס איז נישט קיין איינער וואס שטייט אינדרויסן איז דאס אזוי ווי א התרסה, איז דאס אזוי ווי העהעהע, נישט אזוי, נישט אזוי לערנען. דאס איז די ערשטע זאך, די ערשטע, די ערשטע זאך וואס מען דארף זיך מקבל זיין, וואס מען דארף זיך נעמען אויף זיך, ווען מען לערנט די פרשה פון מרגלים, מען דארף נישט וויינען, מען דארף נישט וויינען, אז ס'איז דא קשיא'ס דארף מען נישט וויינען, אז ס'איז דא שוועריגקייטן, איך מיין טעארעטישע אינטעלעקטואלע שוועריגקייטן איז אויך דא, פיזישע שוועריגקייטן אויך דא, עמאושענעל שוועריגקייטן, הדא הוא דכתיב, הדא הוא דכתיב, איך טראכט א ווערטל אז ער זאגט היש בה עץ אם אין מיינט די

נאך א וועג פון זאגן אזא סארט אזא סארט זאכן, ס'איז א זאך וואס כ'מוז זיך מרגיל זיין, מ'ווערט אסאך מאל פראסטרעיטעד, כ'פארשטיי נישט א שטיקל גמרא, לאמיר פארמאכן די גמרא, נישט פארשטיין איז א חלק פון פון די זאך, ס'איז א חלק פון די חביבות, חלק פון די צרור המור דודי לי אף על פי שמיצר לי ומימר לי דודי לי, אף על פי שהוא אין איז עס נאך בעסער. יעצט קען מען באמת טראכטן אז מ'איז אמאל דא. אפשר דאס איז א תירוץ אויף די עץ פארוואס ס'שטייט עץ אויב ס'רעדט פון ארץ עץ. ער ווייסט דאך יעדער איינער אז די א ו' איז מרמז אויף די ספירת התפארת, די שם אות ו' פון די שם, דאס איז די מדריגה פון משה רבינו, וואס איז די מדריגה באופן כללי וואס מען רופט עץ, עץ החיים, און אזוי ווי די זוהר האט מסביר געווען בעצם די סיבה פארוואס משה קען נישט גיין ארץ ישראל ווייל ארץ ישראל איז נישט די מדריגה, ארץ ישראל איז די מדריגה פון ארץ. עס קומט אריין די מדריגה פון עץ, דאס האט משה רבינו געזוכט זאל זיין אין די מדריגה פון עץ, זעט אויס אז די איוב איז געווען זייער אביסל סטאק אין די ארץ עוץ, אין די עץ מיט א ו', עץ וואס איז א ו', עץ מיט א ו'. די משה רבינו האט געוואלט טרעפן מרגלים עץ אן א ו', ווייל עץ וואס קען זיין אם אין, עס קען גיין צוזאמען מיט די אין, און עס קען זיין אז אויב וואלטן זיי געטראפן די אין וואלט נישט געווען טאקע די פראבלעם אז משה קען נישט גיין אין ארץ ישראל, ווייל און אין אזא עולם האין, אין עולם וואס איז טאקע א קשיא, איז דאך איטס טראבעל לאנג פאר ישי, און מ'קען פארענטפערן די קשיא, מ'קען לעבן מיט אזא קשיא. און פון דעם וויל איך קומען צו די נאך א צווייטע ווארט, מיט דעם ענדיגן, וואס איז נאך א וועג פון זאגן די זעלבע סארט תורה וואס איז נישט וואס איז וואס איז סם המוות, א געוויסע סארט סם המוות, סארט תורה פון די מרגלים, לפי וואס זיי האבן עס נישט פארשטאנען ריכטיג. און די ווארט איז לשון הרע. יעדער איינער ווייסט די פגם פון די מרגלים איז לשון הרע. וואס האבן זיי נישט געלערנט פון מרים וואס האט גערעדט לשון הרע און באקומען צרעת. וואס איז דאס לשון הרע? לשון הרע איז א אנדערע וועג פון זאגן הולך רכיל מגלה סוד. לשון הרע איז בעצם די עקסטערנעלייזעישאן, די פובליק פעיסינג צד פון די סארט איד וואס ער איז בנסיון, אין אנדערע ווערטער נסיון איז א זאך פאר זיך, און די זעלבע זאך ווען עס איז דא ללמוד, דאס איז אין די ללמוד, נאכדעם איז דא ללמד. ווען מען רעדט ללמד דארף מען אויך קענען, דאס איז נאך א זאך וואס מען דארף זיך פארנעמען, מען דארף קוקן ווי אזוי עס צו טון, מען דארף קענען מלמד זיין תורה בדרך של חביבות, בדרך של טוב און נישט בדרך של רע, בדרך של אהבת אמת און נישט בדרך של עפעס אזא חריפות אדער גבורות. און וואס מיינט אסאך מאל א מענטש איז שוין יא אנגעקומען אינעווייניג יא, מ'האט אים שוין אריינגעלאזט אין בית מדרש, מ'האט געזאגט ער איז תוכו כברו, מ'האט אים אריינגעלאזט אין בית מדרש, און ער טאקע מגלה געווען די אלע קשיות, טאקע מגלה געווען די אלע מקומות עמוקים, שוועריקייטן, זאכן וואס שטימט נישט לפי הפשט, וואס מ'דארף אריינקריכן זייער זייער קאמפליצירטע וועגן צו ארויסהאבן און אזוי ווייטער. וואס טוט ער די ערשטע זאך? ווען מען זאגט ער לויפט פארציילן זיינע חברים, ער גייט ארויס פון בית מדרש און ער פארציילט זיי, די גמרא זאגט אז עס איז געווען איינער וואס האט אויסגעזאגט, זייער א שארפע שטיקל גמרא דארט, האט אויסגעזאגט וואס מען האט געזאגט פון בית מדרש נאך צוואנציג יאר, איך געדענק נישט, מען האט אים ארויסגעווארפן, זאגט ער איז א מגלה רזין, מגלה סודות, דאס הייסט מען האט זייער שטארק מקפיד געווען אמאל, א אינטערעסאנטע זאך וואס מען דארף מרחיב זיין מער, אפילו די בית מדרש פון נגלה האט מען זייער שטארק מחמיר געווען, נישט ארויסזאגן. אויף א אופן ווען מען לערנט זאכן וואס מען זאל נישט פארציילן פאר די וואס ס'איז אסור לאומרו בפני עם הארץ אן א שיעור אזעלכע זאכן און זייער שארף זייער שארף וואס מען דארף דאס פארשטיין און די פשט איז אז לכאורה איז איינע פון די פשטים איז דאס וואס מען רעדט, ס'איז דא זייער אסאך קשיות איז דא זייער אסאך חלקי התורה וואס איז ס'איז נישט אזוי ווי ס'זעט אויס פון אינדרויסן ס'מיינט נישט אז ס'איז ערגער די לשון הרע דאס איז אזוי איינער וואס איז נאך געוואוינט אביסל סטאק מיט די חיצוניות'דיגע בליק מיט די נסיונות'דיגע בליק און ער אה

דאס איז טאקע וואס זיי טוען, אבער ווען מען גייט און פארציילט עס אינדרויסן, איז לכאורה דאס איז געווען די גרויסע פראבלעם וואס די מרגלים האבן געטוען, זיי וואלטן געדארפט פארשטיין אז מען האט זיי געגעבן א שליח, משה רבינו איז געווען א שליח, משה רבינו איז בכל ביתי נאמן הוא, משה די ערשטע זאך, ער זאגט נישט אויס פון חדר, ער זאגט אויס פונקטליך וויאזוי מען דארף עס זאגן און ווען מען דארף עס זאגן און אויף די וועג וואס ס'קומט אויס א לשון טובה נישט א לשון רע, זיי זענען טאקע געגאנגען, זיי האבן געלערנט די סוגיא פון ארץ ישראל, זיי זענען אריינגעקראכן טיף אין די עניני התורה, זיי האבן געטראפן אלע קשיות וואס איז דא אויף דעם, און זיי קומען פארציילן זייערע קשיות, קשיות דארף מען פרעגן פאר משה רבינו, זיי האבן געהאט די גוטע קשיות, קיינער זאגט נישט אז די מרגלים האבן נישט געהאט גוטע קשיות, אלע קשיות וואלטן זיי געדארפט זיך זעצן לערנען פערציג טעג, אויב מען האלט זיין על דעת משה רבינו דארף מען גיין צו משה רבינו רעדן מיט אים,

מען דארף קענען זען די חילוק פון תלמוד תורה און לשון הרע, ס'קען זיין אז ס'איז דא א גאנצע דרך פון תלמוד תורה וואס איז כל כולו א סארט לשון הרע, כל כולו א סארט, אנשטאטס פון ליב האבן וואס מ'פארשטייט איז, אה, כ'האב געטראפן אז ס'איז דא א קשיא, לאמיר גיין פארציילן פאר יעדער איינעם, מען דארף פרובירן אז. און דאס איז גורם אויך אסאך עצבות, אסאך תורה של עצבות, אסאך תורה וואס איז נישט געשמאק, און אוודאי מיין איך זאג נישט אז מען דארף זאגן ליגנט, מען דארף קענען וויסן ווי פונקטליך דאס צו טון, אבער מען דארף קענען פארציילן די תורה אן קיין לשון הרע, מען דארף קענען נישט זאגן לשון הרע אויף די תורה, נישט זאגן לשון הרע אויף די שכינה, נישט זאגן לשון הרע אויף ארץ ישראל, און דאן צו לערנען די תורה וואס די מרגלים האבן געדארפט לערנען, אז יש בעצם אין, אין א ריכטיגע אופן.